היינטיגע פרק איז עוסק זייער קלאר צו מאכן א הבחנה צו סטאפן די מעשה פון יצחק די מעשה פון די גנב'ענען די ברכות און אריינלייגן יעקב אין א אנדערע סיטואציע. די מחלק הפרקים האט זיך אביסל צומישט דא אבער בעצם די התחלה וואס די פרק הייבט זיך אן און אויך איז עס א גוטע זאך צו טראכטן ווייל אונזער פרשה הייבט זיך טאקע יא אן ויצא יעקב אבער דא זעט מען אז עס איז א המשך און מען דארף טראכטן וויאזוי עס איז א המשך און וויאזוי עס איז נישט קיין המשך און די המשך און נישט המשך מיין איך איז בכוונה פון די פרשה סיי פון די מסדר הפרשה סיי פון די חומש אליינס נאך פאר ס'איז געווען פרשיות דאס בדווקא. דאס הייסט, בעצם יעקב אנטלויפן פאר פון פדן ארם איז ממש א המשך פון די פריערדיגע מעשה, ס'איז געווען ער לויפט אוועק, ס'דא צוויי סיבות, ס'דא א סיבה נגלה און א סיבה נסתר, יא די נסתר'דיגע סיבה איז ווייל רבקה האט מורא, ווייל זי האט געהערט יקרבו ימי אבל אבי, אבער זי זאגט זי נישט, זאגן זאגט זי קצתי בחיי מפני בנות חת און ס'איז אויך אמת, ס'איז אויך אמת, ותהיין מורת רוח ליצחק ולרבקה, ס'איז אויך אמת, און ס'האט טראכט אריין, דאס האט אויך צו טון מיט זיין קעגן עשיו, ווייל עשיו איז דער וואס האט חתונה געהאט מיט די בנות חת, מיט די בנות כנעני, זי זאגט אז מען קען נישט, איז דא אין דעם עפעס א שטאך קעגן עשיו אז ער האט חתונה מיט די נישט ריכטיגע ווייבער, און יעקב גייט גיין צו לבן צו חתונה מיט די ריכטיגע ווייבער. נאכדעם איז דא נאכאמאל, אונז האלטן דא אין די אנהייב פון די פרק, און מען איז מדגיש, די ברכה וואס יצחק גיבט נאכאמאל א ברכה פאר עה פאר יעקב, בעצם דאס איז די זעלבע ברכה וואס ער האט געגעבן פריער לכאורה, און שטייט דא בפירוש, עס האט מען גערעדט לעצט נעכטן, ויתן לך את ברכת אברהם, די ברכה וואס מען רעדט דא, די שאלה, די ירושה, די גאנצע זאך דרייעט זיך ארום די ברכת אברהם, און דא זעט אויס אז ער איז מאשר, עס הייסט טאקע דיינס, און ער זאגט אים, אויב אזוי דארפסטו נעמען א אישה, עס זעט אויס דאס וואס עשו האט גענומען פון די בנות הכנעני, דאס ווייזט אז ער איז נישט פון משפחת אברהם, עס איז עפעס נישט, און עשו האט טאקע פרובירט מתקן צו זיין, ער נעמט א אישה אויכעט, ישמעאל שטייט אויכעט מדגיש בת ישמעאל בן אברהם, ס'הייסט ס'איז א אייניקל פון אברהם אבינו נעמט ער, ער וויל יא גיין צוריק צו משפחת אברהם. און יעצט הייבט זיך אן א פרישע מעשה, און די תורה גייט צוריק ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן, ס'איז שוין געשטאנען פריער אז אז יעקב איז געגאנגען וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם, אבער דאס איז א סטייל וואס מ'זעט אסאך מאל ווען די תורה וויל צוריקגיין פארציילן נאך א מעשה, עס איז מסכם אזוי מ'קען עס רופן, גייט צוריק צו די פשוטע התחלה, אויך אין לך לך האבן זיי געהאט כמעט אזא זאך אברהם אבינו האט שוין אנגעהויבן צו גיין, די תורה הייבט אן צוריק די מעשה פון אנהייב און ס'געט א נייע בליק אויף די מעשה. און יעצט יעצט וויל מען פארציילן ווי יעקב גייט נאו רילעישאן טו עשיו ביז וישלח, מ'גייט צוריק קומען מ'גייט צוריק הערן פון עשיו נאך אבער ביזדערווייל יעקב געפינט זיך אין א נייע אטמאספערע, און נישט די המשך פון יצחק, כ'מיין מ'גייט זאגן א מינוט אביסל אבער נישט די נישט די מחלוקת מיט יעקב מיט עשיו, די מדרש מוטשעט זיך טאקע וועגן דעם יא וואס איז געשען מיט עשיו ווייל אויב לויפט ער אים נישט נאך אפשר האט ער אים יא נאכגעלאפן שטייט נישט די פסוק וויל דווקא ארויסנעמען פון די פון די פלאץ און ס'איז זייער מודגש ער טרעפט עפעס א מקום נישט אין בית אל מ'גייט זעהן באלד אז ס'איז בעצם בית אל און ער האט א חלום, און די חלום איז נישט סתם א חלום, ס'איז אפשר איינע פון די קלארסטע חלומות וואס מ'זעט א א וויזשן אין ספר בראשית, עט ליעסט די ערשטע, אפשר שפעטער איז דא נאך חלומות פון יעקב און פון יוסף וואס איז ווייניגער קלאר אז ס'איז נבואה, אבער דא שטייט ממש א חלום נבואה, און ער זעט די אייבערשטער, אזוי ווי אברהם אבינו האט געהאט א מראה, יצחק אבינו שטייט נישט קיינמאל ער האט געהאט ממש אזא סארט מראה, אפשר דארט אין באר שבע, משהו אבער ס'איז נאר געווען, שטייט נאר די דיבור, יעקב אבינו האט א מראה און ער זעט מלאכי אלהים עולים ויורדים בו, וואס זאל נאר פונקטליך מיינען, עס מיינט אז מען זעט עפעס, מלאכים מלאכים מיין איך אלעמאל איז מרמז אז מען זעט עפעס מיט די אויגן, אבער על כל פנים, עס איז א גאנצע זאך, און יעצט באקומט ער די ברכה, כאילו די ברכה וואס יצחק אבינו האט אים געגעבן, את ברכת אברהם את ארץ מגוריך, באקומט ער נישט פון יצחק, נישט פון זיין טאטע, נאר פון די אייבערשטער אליינס, ער האט א חלום, און די אייבערשטער השם נצב און ער זאגט אים, איך בין אלהי אברהם און הארץ אשר אתה שוכב עליה און די לאנד וועסטו אתננה, איי דו גייסט יעצט אוועק, און אנכי עמך, ושמרתיך והשיבותיך אל האדמה הזאת, דאס איז אזוי ווי קעגן די דאס האט אייבישטער געזאגט פאר יצחק בלייב דא וועלסט באקומען די לאנד וואס דו ביסט דא זאגט ער פאר עשו פאר יעקב דו קענסט אוועק גיין וועסט עניוועיס באקומען די לאנד מען האט שוין כאילו כובש געווען מיט יצחק יעצט גייסטו עס טאקע ווייטער און יעקב אבינו זאגט אה דאס איז א מקום קדוש יש השם במקום הזה און ער זאגט דאס איז שער השמים און ער מאכט א נדר און די נדר טייטש איך וועל צוריק קומען וועל איך צוריק קומען צו די פלאץ נדר איז כאילו יעקב אבינו'ס חלק אין די התגלות די התגלות זאגט אז איך גיי זיין מיט דיך און יעקב אבינו זאגט אקעי אז ער זיין מיט מיך וועל איך אנקומען ווייט צוריק מיט די פלאץ, איך וועל דיך געבן מעשר, איך וועל ווערן א חסיד פון די גאט וכו', והיה הוי' לי לאלהים, ס'איז נישט קלאר צו והיה הוי' לי לאלהים איז א חלק פון די ברכה, אדער א חלק פון יעקב'ס הבטחה, איך מיין אז ס'איז ביידע, די איינציגסטע מאל פריער וואס מ'האט געזען והיה הוי' לי לאלהים איז געווען אין די ברית מילה, די אייבערשטער האט צוגעזאגט והייתי להם לאלהים כ'וועל זיין א גאט פאר די אידן, ס'הייסט ס'איז דא א מענטש, א מענטש האט א גאט, איז א זאך וואס מ'דארף טראכטן וואס פונקטליך ס'מיינט, אבער דאס איז די. זאכן דער פסוק דא איז טאקע מדגיש אז שטייט ויקרא שם המקום בית אל זאלסט נישט מיינען אז ס'איז געווען אלעמאל בית אל ניין עס פלעגט הייסן לוז און יעקב האט טאקע געטוישט די נאמען פון לוז צו בית אל על שם דעם וואס ער האט געטראפן דארט אז דאס איז בית אלהים און די מעשה איז טאקע זייער וויכטיג ווייל אונז גייען אין א מינוט אין די נעקסטע פרק אריבער גיין א סין צו א נייע מעשה וואס דארט איז נישט דא קיין התגלות אלוקית דאס איז נישט דא די אלע זאכן און שפעטער גייט מען זעהן ער גייט טאקע צוריק גיין און אויך יעלה בית אל גייט טאקע צוריק גיין צו משלים זיין זיין נדר יעקב אבינו די ערשטע דאס איז די נדר באופן כללי און מ'זעט אלעמאל אין תהלים מ'מאכט א נדר טייטש ווען איך וועל צוריק קומען וועל איך צוריק גיין צו די פלאץ און דאס איז די נדר די כח הנדר וואס בינדט צו די מענטש אביסל אנדערש ווי די ברית ברית איז נאר ווען דו ביסט דארט אפשר נדר באגלייט יעקב אבינו ביז ער גייט ארויס און ביז ער גייט צוריק קומען.